פרייטאג וארא זאגט די הייליגע משנה מסכת פרה פרק ד' פרת חטאת די פרה אדומה וואס ווערט אנגערופן חטאת ששחטה וואס ער האט עס געשחטן שלא לשמה ער האט אינזין געהאט אז דאס זאל נישט זיין לשם פרה אדומה נאר לשם עולה אדער עפעס א אנדערע זאך אדער קיבל, בשעת ער האט אנגענומען די בלוט נאכן שעכטן האט ער אינזין געהאט שלא לשמה, אדער והזה, בשעת ער האט געשפריצט אקעגן איבער דעם טיר פונעם אוהל מועד האט ער אינזין געהאט שלא לשמה, או לשמה ושלא לשמה, או שלא לשמה ולשמה, דאס הייסט ביי איינע פון די דריי זאכן, אדער ביים שעכטן, אדער ביים אננעמען די בלוט, אדער ביים שפריצן די בלוט, האט ער אינזין געהאט ביי די ערשטע חלק פון די עבודה אז דאס זאל זיין לשמה פון די פרה אדומה, און ביי די צווייטע האלב האט ער אינזין געהאט שלא לשמה, אדער פארקערט ביי די ערשטע האלב האט ער אינזין געהאט שלא לשמה און ביי די צווייטע האלב לשמה, אויף יעדן פאל פסולה, ווייל די תנא קמא האט געהאלטן אז דאס האט א דין ווי א חטאת, א קרבן חטאת וואס מען שעכט, אדער מען טוט איינע פון די אנדערע עבודות שלא לשמה איז עס פסול. רבי אליעזר מכשיר, רבי אליעזר האט געהאלטן וויבאלד מען שעכט עס נישט אין בית המקדש, מען שעכט עס אויפן הר המשחה, האט עס נישט די דינים פון א חטאת, און אפילו שלא לשמה איז עס כשר. זאגט די משנה נאך א מחלוקה, ושלא רחוץ ידיים ורגליים, טאמער מען האט זיך נישט געוואשן די הענט און די פיס פאר מען האט געמאכט די פרה אדומה, האלט די תנא קמא פסולה, ווייל ס'האט א דין ווי א חטאת. רבי אליעזר מכשיר, רבי אליעזר האט געהאלטן, אין פסוק שטייט נאר בבואם אל אוהל מועד, ירחצו מים, או בגשתם אל המזבח, אבער דאס וואס מען מאכט נישט אינעם בית המקדש, מען מאכט עס אויף א בארג אקעגן איבער, איז עס כשר אפילו אן רחוץ ידיים ורגליים. ושלא בכהן גדול, פסולה. תנא קמא האט געהאלטן אז דווקא א כהן גדול מוז מאכן די פרה אדומה, ווייל ביי די ערשטע פרה אדומה וואס מען האט געמאכט שטייט ונתתם אותה אל אלעזר, נאר אותה, יענע פרה אדומה האט געמעגט ווערן געמאכט מיטן סגן, אבער פון דעמאלטס און ווייטער דארף אלעס ווערן געמאכט דורכן כהן גדול. רבי יהודה מכשיר, רבי יהודה האט גע'דרשנ'ט, אותה בסגן, און אלע אנדערע פרה אדומות קען ווערן געמאכט סיי מיט א כהן גדול און סיי מיט א כהן הדיוט. די משנה אחרונה איז מסביר די מחלוקה פונעם תנא קמא מיט רבי יהודה, ווייל מיר ווייסן רש"י ברענגט פון רבי משה הדרשן אז די טעם פון פרה אדומה איז תבוא אמו ותקנח צואת בנה, אז דאס איז געקומען מכפר זיין אויפן עגל, איז אהרן הכהן האט זיכער נישט געקענט מאכן דעם פרה אדומה ווייל אין קטיגור נעשה סניגור, אז ער האט צוגעהאלפן ביים עגל האט ער נישט געקענט אליין מאכן די פרה אדומה, איז די ערשטע פרה אדומה האט זיכער געדארפט געמאכט ווערן דורכן סגן דורך אלעזר. און די מחלוקה איז צו אלע אנדערע פרה אדומות דארפן ווערן געמאכט דווקא מיטן כהן גדול ווייל אז דער כהן גדול האט צוגעהאלפן צום עגל דארף ער זיין דער וואס איז מכפר, אויסער אהרן וואס ער האט נישט געקענט וועגן אין קטיגור נעשה סניגור, אבער רבי יהודה האט געהאלטן אז נאר אז פונקט ווי איך זע דעמאלטס אז ס'האט נישט געמוזט זיין מיטן כהן גדול ס'איז געווען גוט מיטן סגן, די זעלבע זאך אייביג קען עס זיין כשר מיט סתם א כהן הדיוט. זאגט די משנה ובמחוסר בגדים טאמער דער וואס ער מאכט דעם דעם פרה אדומה האט נישט אן די אלע בגדים וואס מען דארף אנהאבן איז עס פסולה וועלכע בגדים האט מען געדארפט אנטוהן זאגט די משנה ובכלי לבן היתה נעשית עס איז געמאכט געווארן אפילו ווען די כהן גדול האט עס געמאכט האט ער נישט געדארפט אנטוהן זיינע שמונה בגדים נאר פיר בגדים אזוי ווי א כהן הדיוט וועלכע בגדים האט מען אנגעהאט ס'איז דאך דא די פיר בגדים וואס א כהן גדול האט אנגעהאט יום כיפור, וואס דאס איז געווען לויט איין מאן דאמר אינגאנצן ווייס און אנדערש ווי די בגדים פונעם כהן הדיוט וואס איז אויכעט געווען ווייס אבער די אבנט, די גארטל דערפון איז געווען פון כלאים. איז דער בית שאול דא אויף די משניות זאגט אז אויב ס'איז געווען געמאכט מיט א כהן גדול האט ער אנגעטוהן די ד' בגדים וואס ער האט אנגעהאט יום כיפור, און אויב א כהן הדיוט האט עס געמאכט האט ער גענומען די ד' בגדים פון א כהן הדיוט. משנה ב', שרפה חוץ מגתה, אונז האבן געלערנט פאריגע וואך אז די מערכה אויף וואס מען האט געשאכטן און פארברענט די פרה אדומה איז געווען אין א גריבל, מען האט אויסגעגראבן א שטיקל שטח און אין דעם האט מען געמאכט די מערכה, און דאס האט געהייסן א גת, א גת איז א פלאץ וואו ס'רינט אריין די וויין פונעם פרעס, איז אויב מ'האט גענומען דעם פרה אדומה און מ'האט עס פארברענט אינדרויסן פון דעם גת, מ'האט עס נישט פארברענט נוכח פני אוהל מועד, ס'איז נישט געווען פונקט אקעגן איבער דעם אוהל מועד, או בשתי גתות, מ'האט גענומען דעם פרה אדומה און צעטיילט און געמאכט דערפון צוויי באזונדערע מערכות און צוויי באזונדערע גריבער, או ששרף שתים בגת אחת, אדער מ'האט גענומען און פארברענט צוויי פרה אדומות אינעם זעלבן גריב, פסולה איז עס פסול. איינס פסל'ט דעם צווייטן. פארוואס? ווייל בשעת איך בין עוסק אין איין פרה אדומה, טאר מען נישט עוסק זיין אין קיין שום אנדערע זאך, עס איז פסול מחמת מלאכה פון דעם וואס מען האט זיך באשעפטיגט מיט נאך א פרה אדומה אין די זעלבע צייט, זאגט טאקע דער ברטנורא, טאמער נאכדעם וואס איין פרה אדומה איז שוין געווארן אינגאנצן פארברענט אויף אש, נאכדעם גיי איך און איך מאך די צווייטע אין דעם זעלבן גריב, איז עס כשר. זאגט די משנה הזה טאמער ער האט געשפריצט די זיבן שפריצינגען וואס מען דארף שפריצן אקעגן דעם אוהל מועד ולא כיוון כנגד הפתח ער האט אבער נישט אויסגערעכנט אז דאס זאל זיין אקעגן איבער דעם טיר ער האט געשפריצט צו איינע פון די אנדערע ריכטונגען פסולה איז עס פסול. זאגט די משנה הזה משישית שביעית אויב פון די זעקסטע שפריץ האט ער געמאכט אז דאס זאל זיין די זיבעטע איז דא צוויי וועגן וויאזוי מען קען דא לערנען אין די משנה, די ברטנורא טייטשט עס אפ אז מען רעדט דא אז דער מענטש האט געציילט מיטן מויל, איינס צוויי דריי און אזוי ווייטער, באמת דארף מען נישט ציילן, אפילו ווען מען שווייגט מען זאגט גארנישט און מען מאכט זיבן שפריצונגען האט מען יוצא געווען, אבער אז א מענטש זאגט יא ארויס די נומערן מיטן מויל איז בעסער אז ס'זאל זיין געהעריג אויפן סדר און נישט צומישט, ממילא זאגט די משנה טאמער ביי די זעקסטע שפריץ האט ער זיך טועה געווען און געזאגט אז דאס איז די זיבעטע, חזר והזה שביעית, אפילו ער איז נאכדעם געגאנגען און געשפריצט נאך איינס, אז יענץ זאל טאקע משלים זיין און זיין די ריכטיגע זיבעטע, פסולה איז עס פסול וויבאלד מען האט אינמיטן זיך טועה געווען און געזאגט אויף די זעקסטע אז דאס איז די זיבעטע. זאגט די משנה ווייטער, משביעית שמינית, אויב ביי די זיבעטע האט מען זיך טועה געווען און געזאגט אז דאס איז נומער אכט, וחזר והזה שמינית, דאס איז שוין לאו דווקא, נישט קיין חילוק צו מען האט איבערגעשפריצט א אכטע צו נישט, למעשה האט מען דאך שוין געשפריצט זיבן, כשרה איז עס כשר, פארוואס? ווייל אכט שפריצונגען זענען נישט דא ביי קיין פרה אדומה, ווייסט דאך יעדער איינער אז דאס וואס ער האט געזאגט אויף די זיבעטע אז דאס איז אכט, איז סתם געווען א פליטת פה, א טעות, ס'האט זיך אזוי ארויסגעכאפט פון מויל, אבער ס'איז נישט א זאך וואס פסל'ט. ווען מען זאגט אבער אויף די זעקסטע אז דאס איז די זיבעטע, זיבן שפריצונגען איז דאך יא דא, ממילא פסל'ט עס. און די ברטנורא זאגט אז דאס וואס שטייט חזר והזה שמינית איז לאו דווקא, אדער קען זיין אז דאס איז יא דווקא, ער קומט נאר לאזן הערן אפילו מען האט געגעבן א איבעריגן שפריץ נאכדעם איז עס אויך כשר, דאס הייסט דאס פסל'ט נישט די גאנצע ארבעט פונעם קו, און די תוספות יום טוב שמועסט אויס אז דאס איז נאר טאמער א צווייטע כהן איז געקומען און געמאכט די אכטע שפריץ, ווייל טאמער דער זעלבער כהן האט פארן פארברענען ער איז דאך עוסק דא אינעם שריפת הפרה, און אז ער טוט א פרעמדע זאך ער שפריצט א איבעריגע שפריץ אינדערמיט העט עס יא פסל'ן דעם גאנצן עסק הפרה. אזוי לערנט די ברטנורא פשט אין די סיפא פון די משנה, די רמב"ם לערנט אנדערש פשט, די רמב"ם זאגט הזה מששית שביעית מיינט די הלכה איז אז אויף יעדע שפריץ דארף מען באזונדער איינטונקען דעם פינגער, מען קען נישט פון איין טבילה פונעם פינגער אין די בלוט שפריצן צוויי הזאות, וואס טוט זיך טאמער דער מענטש האט ביי די זעקסטע טונק יא געשפריצט צוויי מאל, ער האט געמאכט זעקס און זיבן, איז די זיבעטע נישט כשר, ממילא אפילו חזר והזה שביעית, ער האט נאכאמאל איינגעטונקען און געשפריצט באזונדער א זיבעטע, איז פסולה, די הזאות זענען געווען פסול, וויבאלד די זיבעטע וואס ער האט געשפריצט פון די זעלבע טבילה ווי די זעקסטע איז געווען א פסול'ע הזאה, האט זיך דאס אריינגעמישט און מפסיק געווען צווישן די הזאות, מוז ער נאכאמאל אנהייבן און איבערשפריצן ווייל די זיבן זענען געווען איבערגעהאקט. אויב פון די זיבעטע האט ער געשפריצט צוויי מאל, דאס זאגט די סיפא פון די משנה משביעית שמינית, דאס הייסט נאכדעם וואס ער האט שוין געענדיגט די זיבעטע שפריץ, ער האט שוין יוצא געווען, איז ער געגאנגען און געשפריצט א אכטע מאל אן איינטונקען, דאס טוט שוין נישט פסל'ען, און אפילו ער וועט שפריצן נאכאמאל אכט, ניין און צען, דאס גייט מיך שוין נישט אן ווייל ער האט שוין יוצא געווען די זיבן הזאות. משנה ג' שרפה שלא בעצים, אונז האבן דאך געלערנט אין פריערדיגן פרק אז עס איז געווען ספעציעלע העלצער פון א פייגן בוים און פון טענען ביימער וואס מען האט געהאט דאס נוצן צו פארברענען דעם פרה אדומה, וואס טוט זיך טאמער ער האט עס בכלל נישט פארברענט מיט העלצער, ער האט עס אנגעגאסן לאמיר זאגן מיט אויל, מיט א צווייטע מין מאטריאל און אזוי אונטערגעצינדן? או בכל עצים, אדער ער האט גענומען אנדערע מיני העלצער, אויסער די טענען ביימער און פייגן ביימער, אפילו בקש ובגבבה, אפילו ער האט גענומען שטרוי וואס מען זאמעלט צאם אויפן פעלד, כשרה, איז עס אויכעט כשר, אין פסוק שטייט נישט ארויסגעשריבן אז ס'מוז זיין געמאכט מיט העלצער, די עיקר איז אז ס'זאל פארברענט ווערן. זאגט די משנה הפשיטה, טאמער ער האט אפגעשינדן די הויט פון די פרה אדומה, ונתחה, און ער האט עס צעשניטן אויף שטיקער, כשרה, איז עס כשר, און איך זאג נישט אז דאס הייסט ווי ער האט זיך מתעסק געווען מיט עפעס א מלאכה בשעת ער איז עוסק בשריפת הפרה און דאס זאל הייסן א פסול, ווייל די פראבלעם פון טון א מלאכה איז נאר אויב מען איז מסיח דעת, אז מען טוט א צווייטע זאך אינמיטן שעכטן אדער אינמיטן שפריצן, דאס הייסט א היסח הדעת, אבער אז מען איז זיך מתעסק מיטן גוף הפרה אליין און מען צושניידט עס און מען שינדט עס אפ, ווילאנג מען לאזט דעם גאנצן הויט אויכעט אינעם פייער און די אלע שטיקער, קיין שום חלק פון די קו טאר נישט פעלן, אלעס מוז פארברענט ווערן. אבער אפילו ער האט זיך באשעפטיגט דאס צו צושניידן און אפשינדן, איז עס ווייטער כשר, ס'הייסט נישט קיין היסח הדעת ווייל ער איז זיך מתעסק מיט'ן גוף הפרה. זאגט די משנה, שחטה על מנת לאכול מבשרה. א מענטש האט גע'שחט'ן דעם פרה אדומה, און געטראכט בשעת'ן שעכטן אז די פלייש דערפון, אנשטאטס ער זאל עס פארברענען ווי די הלכה פארלאנגט, וועט ער עס עסן. אדער ולשתות מדמה, אנשטאטס ער זאל פארברענען די בלוט אדער שפריצן די בלוט, וועט מען עס אויסטרינקען. כשרה, איז עס כשר. איז באמת, די מיני מחשבות איז אפילו ביי א געווענליכע קרבן טוט עס נישט פסל'ען. ווייל אונז האמיר געלערנט אין זבחים אז ס'פסל'ט נאר אזא מין מחשבה אויף א דבר שדרכו לאכול, אז מ'טראכט אויף פלייש פון קדשים וואס די סדר איז עס צו עסן, טראכט מען אז מ'גייט עס עסן חוץ לזמנו אדער חוץ למקומו, דעמאלטס הייסט עס א פסול'ע מחשבה. ווען א מענטש זאל טראכטן אויף די אימורים פון א קרבן אז דאס גייט ער עסן, פסל'ט עס נישט. נאר וואס דען? די תנא קמא פון די משנה זאגט דא אז אזא מין מחשבה וואס ס'פסל'ט נישט ביי אנדערע קרבנות וועט נישט פסל'ן ביי פרה אדומה, פון דא איז אבער געדרינגען אז לויט'ן תנא קמא ווען ער זאל אינזין האבן ביים שעכטן אז ער גייט למשל שפריצן די בלוט אין א אנדערע טאג חוץ לזמנו אדער חוץ למקומו וועט עס יא ווערן פסול. אויף דעם קומט רבי לעזער, רבי לעזער אומר אין מחשבה פוסלת בפרה, ס'איז נישט דא אזא זאך ביי פרה אדומה אז די מחשבה זאל פסל'ן אפילו מ'האט אינזין געהאט בשעת שחיטה אז מען גייט שפריצן די בלוט חוץ למקומו אדער חוץ לזמנו פסל'ט עס אויכעט נישט, ר' אליעזר גייט דא לשיטתו וואס ער האט געזאגט אין די ערשטע משנה אז די פרה אדומה האט נישט אלע דינים ווי א חטאת וויבאלד מען מאכט עס נישט אינעם בית המקדש נאר אינדרויסן, ממילא די אלע זאכן וואס פסל'ן ביי געווענליכע קרבן פסל'ט נישט ביי פרה אדומה. די משנה אחרונה שמועסט נאך אויס מער ר' לעזער קריגט זיך אין זבחים און אין מנחות, און ער האלט אפילו מ'האט געטראכט אויף א דבר שאין דרכו לאכול אז מ'גייט עס עסן, אדער אויף א דבר שאין דרכו להקטיר אז מ'גייט עס מקטיר זיין, הייסט עס אויכעט א מחשבת פסול. ממילא ווען ר' לעזער וואלט ווען געהאלטן אז ביי פרה אדומה קען פסל'ען א מחשבה, וואלט ער געזאגט אז אפילו על מנת לאכול מבשרה ולשתות מדמה, וואס דאס איז א זאך וואס מ'טוט נישט מיט די פרה אדומה, פסל'ט עס אויכעט. ממילא זאגט ר' לעזער, נישט נאר אזעלכע מיני מחשבות פסל'ן נישט, נאר קיין שום מין מחשבה אפילו וואס לויט דיר פסל'ט ביי אנדערע מיני קרבנות אבער דא נישט. ער איז אויכעט מסביר די משנה אחרונה, ר' לעזער האט דאך שוין געלאזט הערן זיין מיינונג אין די ערשטע משנה אז ס'פסל'ט נישט שלא לשמה, פארוואס דארף ער דא נאכאמאל זאגן אז מחשבות פסל'ן נישט? זאגט ער, איך וואלט געקענט מיינען אז נאר אזא מין מחשבה פון שלא לשמה וואס ביי אנדערע קרבנות, ביי א עולה און א שלמים, איז עס כשר, ביי דעם האט ר' לעזער געהאלטן אז ביי פרה אדומה איז עס אויכעט כשר, אבער מחשבות פון פיגול, וואס ביי אלע אנדערע קרבנות איז עס אויכעט פסול, אפשר וועט ער מודה זיין אז א פרה אדומה ווערט אויכעט גע'פסל'ט מיט אזא סארט מחשבה, לאזט ער מיר הערן אז קיין שום מחשבה פסל'ט נישט ביי א פרה אדומה. משנה ד'. כל העוסקים בפרה, אלע מענטשן וואס באשעפטיגן זיך מיט די פרה אדומה, מתחילה ועד סוף, פון אנהייב פון ווען מען שעכט עס, ביז צום סוף וואס עס ווערט פארברענט אויף אש, מטמאים בגדים, דאס הייסט נישט נאר דער מענטש אליין איז טמא, נאר אלע וועש וואס ער האט אן ווערן טמא, און אלע וועש וואס ער רירט צו בשעת מעשה ווערן אויך טמא. נאך א הלכה, ופוסלים אותה במלאכה, אלע מענטשן וואס זענען באשעפטיגט מיט פרה אדומה, טאמער זאלן זיי טון א צווייטע מלאכה בשעת מעשה, למשל, אינמיטן שעכטן וועט ער אויכעט טון עפעס אנדערש, אדער אינמיטן שפריצן די בלוט, אדער אינמיטן פארברענען וועט ער עוסק זיין אין נאך עפעס, וועט ער פסל'ען, די גאנצע פרה וועט זיין פסול. זאגט די משנה, אירע בה פסול בשחיטתה, אויב ס'איז געשען א פסול בשעת די שחיטה, למשל, מ'האט געטון עפעס א צווייטע מין ארבעט אינמיטן שעכטן, קומט דאך אויס אז די גאנצע פרה אדומה איז גארנישט ווערט, ס'הייסט נישט קיין פרה אדומה, ממילא אינה מטמאה בגדים, ס'פארלירט דעם הלכה פון א פרה אדומה, און ס'איז בכלל נישט מטמא בגדים, און נישט נאר דאס, נאר אפילו דער מענטש אליין איז אויכעט נישט טמא, ס'איז נישטא קיין שום טומאה ביי דעם. אויסער, זאגט דער ברטנורא, ווען ס'איז פסול געווארן ביי די שחיטה און ס'איז געווארן נבילה, אויב די פראבלעם איז אז ס'איז געווארן נבילה איז עס מטמא אלץ נבילה, אבער אויב ס'איז פסול געווארן ווייל מ'האט געטוען א צווייטע מלאכה בשעת מעשה איז עס נישט מטמא בגדים. אירע בה בהזייתה, טאמער בשעת מ'האט געשפריצט די בלוט איז געשען דער פסול, אינמיטן שפריצן האט ער עוסק געווען אין נאך עפעס אנדערש אויך, דעמאלטס ווענדט זיך שוין כל העוסק בה לפני פסולה, די אלע וואס האבן זיך באשעפטיגט דערמיט פאר ס'איז פסול געווארן, דעמאלטס האט עס געהאט א שעת הכושר, ס'איז געווען א ריכטיגע פרה אדומה מיט אלע דינים, מטמא בגדים, יענע מענטשן זענען טמא און זייערע בגדים זענען טמא. לאחר פסולה דער וואס טוט זיך באשעפטיגן דערמיט נאכדעם וואס ס'איז שוין פסול געווארן, אינו מטמא בגדים, איז מער נישט מטמא בגדים, ס'האט מער נישט דעם דין פון א פרה אדומה. נמצא קומט אויס, חומרה, איר חומרא, אז זי איז ווערט פסול מיט דעם וואס מען טוט א מלאכה, דאס איז קולה, דאס איז א קולא פאר די פרה אדומה, ווייל איינמאל מען האט שוין געטון א מלאכה דערמיט, פארלירט עס די דין פון טומאת בגדים. זאגט די משנה, לעולם מועלים בה, מען קען אייביג מועל זיין אין די פרה אדומה, פון ווען מען שעכט עס, ביז ווען ס'ווערט פארברענט אויף אש, איז דא דערביי מעילה, טאמער א מענטש האט הנאה דערפון, וועט ער מוזן ברענגען א קרבן מעילה. און מיר'ן זעהן באלד אין די משנה אז ווען ס'ווערט אש איז שוין אנדערש די הלכה, ווייל ס'שטייט אין פסוק חטאת היא, נאר ווי לאנג ס'איז בהווייתו, אבער טאמער ס'איז שוין געווארן אפר, שוין געווארן אש, איז מער נישט, קען מען מער נישט מועל זיין אין דעם. נאך א הלכה, ומרבין לה עצים, מ'קען אריינלייגן כסדר נאך און נאך העלצער אינמיטן פארברענען אז מ'זאל האבן מער אש, ווייל די אפר הפרה איז דאך נישט נאר פון די גוף הפרה, פון אלע העלצער וואס ווערן פארברענט צוזאמען מיט איר קען מען נוצן אש צו שפריצן אויף טמא'נע מענטשן, קען ער אריינשטופן כסדר וויפיל העלצער ער וויל, אבער נאר ווילאנג ס'איז נאכנישט געווארן אש. נאך א הלכה, ומעשיה ביום, אלע מלאכות פונעם פרה אדומה דארפן ווערן געטון בייטאג, סיי די שעכטן, סיי די שפריצן די בלוט און סיי די פארברענען, אלעס דארף ווערן געטון בייטאג, ביז ס'ווערט אש, איינמאל ס'איז שוין אש, צאמנעמען די אש, ארויפגיסן די אש אויף די וואסער און שפריצן אויף א טמא'נעם מענטש, דאס קען ווערן געטון ביינאכט אויך. ובכהן, אלע עבודות פון א פרה אדומה דארף ווערן געטון פון א כהן ביז ס'ווערט אש. המלאכה פוסלת בה, און נאך א הלכה אז א מלאכה טוט פסל'ן ביי אלע עבודות פונעם פרה, סיי די שעכטן סיי די הזאה און סיי די שריפה, אויב אויב מען באשעפטיגט זיך מיט נאך עפעס בשעת מעשה ווערט עס פסול, עד שתעשה אפר, די ווערטער עד שתעשה אפר גייט ארויף אויף אלע פריערדיגע זאכן פון לעולם מועלים בה, ומרבין לה עצים, מעשיה ביום, ובכהן, המלאכה פוסלת בה, די אלע זאכן איז נאר ביז ס'ווערט אש, איינמאל ס'איז שוין אש, קען מען שוין נישט מועל זיין, מען קען שוין נישט צולייגן קיין העלצער, מען קען עס שוין טון ביינאכט, און ס'דארף שוין נישט קיין כהן, און א מלאכה וואס ער טוט דערמיט בשעת מעשה פסל'ט מער נישט. זאגט די משנה והמלאכה פוסלת במים, אויכעט אין די וואסער וואס מען גייט נוצן שפעטער אויסצומישן מיט די אש, פסל'ט אויכעט א מלאכה, ווען איינער זאל אינמיטן אנשעפן די וואסער טון א צווייטע מין ארבעט וועט די וואסער פסול ווערן, עד שיטילו את האפר, ביז איך לייג נישט אריין די אש אין די וואסער, קען א מלאכה פסל'ן מיט די וואסער, אבער אויב כ'האב שוין אריינגעלייגט די אש, און נאכדעם גיי איך און איך טו א צווייטע מלאכה, ווערט עס שוין נישט פסול. זאגט די גמרא אין מסכת נדה דף טז עמוד ב', תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, דארף מען מקדים זיין, ס'איז דא אין די משנה א מחלוקה פון בית שמאי בית הלל, דער בית שמאי זאגט אז א פרוי וויל משמש זיין דארף זי האבן צוויי עדים, מאכן בדיקות אויף יעדן תשמיש ותשמיש, איינס פארדעם און איינס נאכדעם, און שפעטער אינדערפרי קוקט מען עס איבער צו ס'האט נישט קיין דם, אדער קען מען משמש זיין לאור הנר און גלייך ביינאכט איבערקוקן די בדיקה. דער בית הלל האלט ס'איז גענוג צוויי בדיקות אויף א גאנצע נאכט, איינס פאר די ערשטע תשמיש און איינס נאך די לעצטע. און הגם, שמועסט רש"י אויס, מען קוקט דאך נישט איבער די בדיקות צווישן איינס און דעם צווייטן, שטערט אונז נישט, ווייל די עיקר וואס מען האט פארלאנגט די בדיקות איז נאר געווען משום חומרא דטהרות, צוליב תרומה און אנדערע זאכן וואס די פרוי קען זיך באשעפטיגן דערמיט ס'קען טמא ווערן, אבער לבעלה האט מען נישט אזוי ווייט חושש געווען. זאגט יעצט די גמרא, תניא אונז האמיר געלערנט אין די ברייתא אמר ר' יהושע, רואה אני את דברי בית שמאי, ער זאגט איך זע איין די ווערטער פון די בית שמאי, אז אויף יעדן תשמיש דארף מען מאכן א בדיקה פארדעם און א בדיקה נאכדעם. זאגט דער מצפה איתן, ר' יהושע גייט לשיטתו, וואס ער האט געזאגט איין משגיחין בבת קול, איז אפילו עס איז ארויסגעקומען א בת קול און געזאגט אז די הלכה איז אייביג ווי די בית הלל, האט ר' יהושע געקענט זאגן מיר געפעלט בעסער די דברי בית שמאי, ווייל תורה לא בשמים היא, מען דארף זיך נישט צוטון מאכן פון א בת קול. אמרו לו תלמידיו האבן די תלמידים פון ר' יהושע געזאגט, רבי, כמה הארכת עלינו, דו טוסט דאך זייער מחמיר זיין אויף אונז, אז מען זאל דארפן מאכן א בדיקה סיי פארדעם און סיי נאכדעם, ביי יעדע מאל באזונדער. אמר להם האט ער זיי געזאגט, מוטב שאאריך עליכם בעולם הזה, איך, ס'איז ענדערש אז איך זאל אייך מחמיר זיין אויף ענק אין די וועלט, כדי שיאריכו ימיכם לעולם הבא, אזוי וועט עטס ניצול ווערן פון איסורים און עטס האבן אריכות ימים אויף יענע וועלט. אמר רב זירא, מדברי כולם, פון אלעמענס ווערטער, סיי פון די בית שמאי און סיי פון די בית הלל, נלמד, קען מען ארויסלערנען, בעל נפש, אן ערליכער מענטש, א חסיד, לא יבעול וישנה, זאל ער נישט משמש זיין איינמאל און נאכאמאל, אן דעם וואס ער מאכט א בדיקה אינצווישן. ווייל אפילו די בית הלל האט אויכעט געהאלטן אז לאחר תשמיש דארף זיין א בדיקה, זעען מיר דאך אז מען איז חושש אז ס'קען זיין אז מחמת תשמיש איז אנגעקומען דם. ממילא איינער וואס איז אן ערליכער מענטש, און ער שיידט זיך געווענליך אפ פון א ספק איסור, זאל ער קיינמאל נישט בועל זיין און נאכאמאל בועל זיין אן א בדיקה אינדערמיט. רבא אמר, בועל ושונה, מען מעג יא בועל זיין איינמאל און נאכאמאל אן א בדיקה, ווייל כי תניא ההיא, די גאנצע מחלוקה פון בית שמאי ובית הלל איז נאר געווען לטהרות, מענטשן וואס זענען זיך מתעסק בטהרות, אבער כל לבעלה האט מען נישט מחמיר געווען און מען דארף נישט קיין בדיקה. תניא נמי הכי אונז האמיר אויכעט אזוי געלערנט אין א ברייתא במה דברים אמורים לטהרות אבל לבעלה מותרת האמיר א ראיה פון די ברייתא צו רבא אז מען מעג בועל ושונה זיין און תוספות שטעלט זיך פון וואו זעהמער דא אז די ברייתא רעדט זיך פון א בעל נפש אפשר רעדט זיך די ברייתא פון איינער וואס איז נישט קיין בעל נפש, וואס דעמאלטס איז רב זירא אויכעט מודה אז מען מעג בועל ושונה זיין. זאגט תוספות די ווערטער אבל לבעלה מותרת און ס'שטייט נישט קיין נפקא מינה פון וועלכע מין מענטש מען רעדט, איז משמע אז אפילו א בעל נפש קען אויכעט בועל ושונה זיין. זאגט די גמרא ובמה דברים אמורים, די ברייתא זאגט אויכעט, ווען איז געזאגט געווארן די הלכה אז אלע פרויען זענען בחזקת טהרה לבעליהן און ווען א מענטש קומט צוריק פון די וועג איז זיין פרוי צו אים בחזקת טהרה ער דארף איר גארנישט פרעגן, דאס איז נאר שהניחה בחזקת טהרה ער האט איר איבערגעלאזט ווען ער איז אוועק געגאנגען איז זי געווען בחזקת טהרה, אבל הניחה בחזקת טומאה, בחזקת טמאה, טאמער ער האט איר איבערגעלאזט בחזקת אז זי איז טמא געווען, לעולם היא בחזקתה בלייבט זי אין חזקת טומאה עד שתאמר לו טהורה אני ביז זי זאגט אים מיטן מויל אז זי האט זיך שוין גערייניגט. זאגט דער זוהר הקדוש, רב אבא, אדער דא א גירסא רב המנונא סבא, כד הוה יתיב בסעודתא דשבתא ווען ער איז געזיצן ביים שבת טיש, הוה חדי בכל חד וחד, ביי יעדע פון די שבת'דיגע סעודות האט ער זיך געפרייט, והוה אמר און ער האט געזאגט, דא היא סעודתא קדישא, דאס איז די הייליגע סעודה, דעתיקא קדישא, סתימא דכולא, בסעודתא אחרא ביים אנדערן סעודה הוה אמר האט ער געזאגט, דא היא סעודתא דקודשא בריך הוא, וכן בכולהו סעודתא. והוה חדי און ער האט זיך געפרייט בכל חד וחד ביי יעדע סעודה באזונדער, כד הוה אשלים סעודתא ווען ער האט געענדיגט אלע סעודות הוה אמר אשלימו סעודתא דמהימנותא ס'האט זיך יעצט געענדיגט די סעודות פון די אמונה ר' שמעון כד הוה אתי לסעודתא ווען ער איז אריינגעקומען צו די סעודה הוה אמר הכי אתקינו סעודתא גרייטס אן דעם סעודה דמהימנותא עילאה פון די אויבערשטע אמונה אתקינו סעודתא דמלכא גרייטס אן די סעודה פונעם קעניג והוה יתיב וחדי ער איז געזיצן און זיך געפרייט כד אשלים סעודתא תליתאה ווען ער האט געענדיגט דעם דריטן סעודה, הוו מכרזי עליה האט מען אויסגערופן אויף אים פון הימל, אז תתענג על השם והרכבתיך על במתי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך. זאגט דער רמב ם אין הלכות שבת פרק ה, אין נותנין כלי תחת הנר, מען טאר נישט לייגן א טעלער אונטער א לייכטער לקבל בו שמן בשבת, אז אויב ס'טראפט אראפ פון די אויל זאל עס אריינגיין אין דעם טעלער, שהרי מבטל הכלי מהיכנו, ער צושטערט די כלי פון די זאך וואס מען האט עס צוגעגרייט, פשטות קען מען דאך נוצן דעם כלי אויף וואס מען וויל, און איינמאל מען לייגט עס אהין און עס וועט אריינטריפן אביסל אויל, ווערט עס מוקצה, מען קען עס נישט אוועק נעמען פון פלאץ. וואס איז די פראבלעם פון מבטל כלי מהיכנו? רש י מסכת שבת זאגט אויף איין פלאץ אז דאס ווערט גערעכנט ווי מען זאל צוקלעבן דעם טעלער צום טיש, ס'הייסט אזוי ווי בנין, אויף א צווייטע פלאץ זאגט ער ס'הייסט אזוי ווי מען צוברעכט דעם טעלער אז מען קען עס מער נישט נוצן פאר עפעס אנדערש, און דער רמב ם אליין דרוקט זיך אויס אין פרק כ ה הלכה כ ג אויכעט אז ביטול כלי מהיכנו הייסט אזוי ווי סתירה אזוי ווי מען צוברעכט דעם כלי. ואם נתנו מבעוד יום, טאמער מען האט אונטערגעלייגט דעם שיסל פון פאר שבת מותר, דאס מעג מען יא, פאר שבת מעג מען מבטל זיין א כלי מהיכנו. ונותנין כלי תחת הנר בשבת, דאס מעג מען יא אין שבת אונטערלייגן א טעלערל לקבל בו ניצוצות, ס'שפרינגט פונקען, א פונק איז דאך א דבר שאין בו ממש ווי דער רמב ם זאגט, ממילא וועט מען מעגן אוועקנעמען דעם טעלער נאכדעם, ס'הייסט נישט מבטל כלי מהיכנו, ממילא מעג מען עס אונטערלייגן מפני שאין בהם ממש, והרי לא ביטלו מלטלטלו, אפילו נאכדעם וואס ס'איז אריינגעפאלן די ניצוצות מעג מען עס אוועקנעמען פון פלאץ. ואסור ליתן לתוכו מים, די טעלער וואס מען לייגט אז ס'זאל אריינכאפן אין זיך די פונקען, טאר מען נישט אריינלייגן דארט קיין וואסער, ואפילו מערב שבת טאר מען נישט אריינלייגן וואסער אין א כלי און אונטערלייגן די לייכטער, מפני שהוא מקרב כיבוי הניצוצות, ער מאכט אז די פונקען זאלן זיך שנעלער אויסלעשן, און וויבאלד אין שבת קען עס צוקומען צו א געהעריגע כיבוי, למשל ער וועט אריינגיסן די וואסער בשעת א פונק גייט אריין, אדער וועט אונטערהייבן דעם טעלער אז ס'זאל שנעלער פארלעשן דעם פונק, האט מען גוזר געווען אז אפילו ערב שבת טאר מען נישט אהינלייגן א טעלער מיט וואסער. זאגט דער רמב ם, אין פולין, לאור הנר, מ'טאר נישט אפקלאפן בגדים פון לייז צו די ליכטיגקייט פונעם לעכטל, נאר מ'דארף זייער שטארק מעיין זיין, און מ'וועט קומען נייגן דעם לעכטל אז ס'זאל בעסער ברענען, ולא קורין, מ'טאר אויכעט נישט ליינען, לערנען לאור הנר, ואפילו גבוה שתי קומות, אפילו דאס איז צוויי שטאק הויעך, ואפילו עשרה בתים זה על גב זה, צען הייזער איינס איבערן צווייטן, והנר בעליונה, די לעכט איז אויף די אויבערשטע הויז, לא יקרא זאל ער נישט ליינען, צו די ליכטיגקייט פון דעם, ולא יפלה נישט אפקלאפן קיין בגדים לאורה בתחתונה אין די אונטערשטע שטוב, ווייל שמא ישכח ויטה, מ'האט מורא ער וועט פארגעסן אז ס'איז שבת, און ער וועט גיין און ער וועט נייגן דעם לעכטל. ואם היו שניים קורין בענין אחד, טאמער צוויי מענטשן האלטן אינמיטן לערנען דעם זעלבן זאך, מותרים לקרות לפני הנר, מעגן זיי יא לערנען פאר דעם לעכטל, שכל אחד מהם מזכיר את חברו אם שכח, יעדער פון זיי וועט דערמאנען דעם חבר אויב ער האט פארגעסן, ווייל זיי קוקן זיך דאך אן איינער דעם צווייטן, מ'האלט אינמיטן לערנען בחברותא, מ'לערנט די זעלבע זאך, וועט זיך איינער דערמאנען דעם צווייטן, אבל לא בשני ענינים, צוויי אנדערע פרשיות, צוויי אנדערע מסכתות, זאל מען נישט לערנען לעבן דעם לעכטל, שכל אחד מהם טרוד בעניינו, יעדער איינער איז אריינגעטון אין זיין ענין, און ער וועט נישט באמערקן אויב דער חבר וועט קומען נייגן דעם לעכטל. זאגט דער רמב ם התינוקות קליינע קינדער קורין לפני רבם, זיי מעגן יא ליינען פאר זייער רעבן לאור הנר צום ליכטיגקייט פונעם לעכטל מפני שהרב משמרם, דער רבי היט זיי אפ, זיי ציטערן פונעם רעבן, אבל הוא לא יקרא, ער דער רבי טאר נישט ליינען, מפני שאין אימתן עליו, ער האט נישט מורא פון זיי, קען זיין אז ער וועט צוקומען און נייגן דעם לעכטל. ויש לו לראות בספר, אזויפיל מעג דער רבי יא אריינקוקן אינעם ספר לאור הנר צום שיין פונעם לעכט עד שיראה ראש הפרשה ביז ער זעט די אנהייב פונעם פרשה שהוא צריך להקרותם וואס ער דארף זיי פארליינען, ואחר כך נותן הספר בידם, נאכדעם געבט ער איבער דעם גאנצן ספר פאר די קינדער אין די הענט, והן קורין לפניו און זיי ליינען פאר אים אבער ער מעג נישט ליינען אין דעם. זאגט דער סדר היום, הפוגם ברית, א מענטש וואס האט חלילה פוגם געווען אינעם ברית, תקנתו, וויאזוי קען ער זיך פאררעכטן, מקלקלתו, דורך דעם וואס ער וועט זיך פארדארבן, וואס הייסט, ילבש שחורים, ער דארף זיך אנטון אין שווארצן, ויתעטף שחורים, ער הילט זיך איין אין שווארצן, ויענה בצום נפשו, ער פייניגט זיך מיט'ן פאסטן יום אחר יום, טאג נאך טאג, עד שהוא בעצמו יראה, ביז ער וועט אליין זען, שהוא נכנע, אז ער ווערט שוין בהכנעה ונשבר ונענה, ער ווערט אינגאנצן צעבראכן ביי זיך, ונכלה און ס'ווערט פארלענדעט חלבו ודמו, זיין פעטנס און זיין בלוט, ונתמעט תאוותו והנאתו, זיינע אלע גליסטענישן ווערן ווייניגער און ווייניגער, ואומר און ער אליין קען שוין זאגן אויף זיך שלא ישוב אל הנאצות הגדולות האלה, ער גייט זיך מער נישט צוריקקערן צו די דערצערענישן, ער גייט מער נישט דערצערענען דעם אייבערשטן מיט דעם. וילבש שק, ער דארף זיך אנקליידן א זאק, וישב על אפר און זיך זעצן אויף אש, וילקה בכל יום, ער דארף זיך לאזן שלאגן מלקות יעדן טאג, עד ישקיף וירא השם משמים, ביז דער אייבערשטער וועט רחמנות האבן אויף אים פון הימל, כי חנון ורחום אלוקינו, דער אייבערשטער איז א דערבארעמדיגער, ומרבה להיטיב און ער טוט אסאך גוטס, ואינו חפץ במות המת, ער וויל נישט אז דער מענטש זאל שטארבן, כי אם בשובו, ער וויל בעיקר אז דער מענטש זאל תשובה טון, ואין לך דבר שעומד בפני התשובה השלימה, קיין שום זאך שטייט נישט אין וועג אקעגן תשובה שלימה, כי ימינו די רעכטע האנט פונעם אייבערשטן כביכול איז פשוטה אויסגעשטרעקט לקבל שבים, אנצונעמען די וואס טוען תשובה הבאים בכל לב ובכל נפש, די וואס קומען מיטן גאנצן הארץ און מיטן גאנצן זעהל ומתחרטים מעוונותיהם, זיי טוען חרטה האבן פון זייערע עבירות ולבבם מר ונאנח סר וזעף זענען אינגאנצן פארביטערט על כל מה שעבר עליהם, אויף דאס אלעס וואס איז אדורך אויף זיי, און זיי זאגן צו, ולא ישובו עוד לכסלה, אז זיי גייען זיך מער נישט צוריקקערן צו די נארישקייטן, אזעלכע מענטשן איז דער אייבערשטער מקבל בתשובה.